א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ויקרא, ס'איז אויכעט שבת החודש, החודש הזה לכם ראש חדשים, וויל איך רעדן אביסל וועגן חודש, וואס דאס הייסט מען זאל זיך באנייען, וויאזוי מען קען זיך ממש באנייען, מען קען אנהייבן אויף עס ניי, אלע אלטע דעטס גייען ארויס, ביסט נישט שולדיג מער גארנישט, ס'איז מורא'דיג. נאר קודם וויל איך א טראפעלע רעדן וועגן דעם ענין פון קרבנות, מען ווייסט דאס לערנט מען מיט די יונגלעך, מיט די קינדערלעך ווען זיי גייען אין חדר הייבט מען אן ויקרא, איך וויל איך אביסל קודם רעדן וואס דאס איז בזמן הזה קרבנות און וויאזוי אונז קען מען ונשלמה פרים שפתינו, שלמה המלך זאגט הנה אני בונה בית. לשם השם אלוקים, איך בוי א הויז פארן אייבערשטן, להקדיש לו, להקטיר לפניו, קטורת סמים, ומערכת תמיד, לעולם זאת על ישראל. זאגט שלמה המלך איך בוי אזא בית המקדש וואס דאס זאל בלייבן, אויף אייביג פאר כלל ישראל. זאגט די גמרא, דאס איז א פסוק אין דברי הימים ב', קפיטל ב', פסוק ג', זאגט די גמרא אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, אלו תלמידי חכמים העוסקים בהלכות עבודה, תלמידי חכמים וואס זענען עוסק הלכות עבודה, מעלה עליהם הכתוב כאילו נבנה מקדש בימיהם, אז מען לערנט פון קרבנות איז אזוי ווי יעצט איז געבויעט געווארן דער בית המקדש, אזוי ברענגט די גמרא אין סוף מסכת מנחות. די גמרא זאגט אויכעט דארט, אמר רבי יצחק, מאי דכתיב, וואס איז דאס וואס עס שטייט אין פסוק, זאת תורת החטאת דאס איז א פסוק די וואך אין ויקרא קפיטל ו' פסוק י"ח, נאכדעם שטייט וזאת תורת האשם דאס איז קפיטל ז' פסוק א', כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, ווען איינער איז עוסק בתורת חטאת אזוי ווי ער האט געמאכט א קרבן חטאת, כל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם. אזוי ברענגט דארטן די גמרא. יעצט למעשה, איך זאג אייביג, מען דאווענט אנפאנג דאווענען, זייער אסאך מענטשן פארלאזן זיך, דאס האבן זיי שוין פערטיג אין די קאר ווען זיי מוזן פארן צו די ארבעט אדער אין טרעין, ס'דא זייער א שיין ווארט פון עובדיה יוסף, עובדיה יוסף זאגט אז איינער דאווענט די פארנט פון דאווענען נאכן דאווענען איז עס אזוי ווי ער טוט אן א הויז, מענטש טוט אויף זיך אן א הויז, און די אונטערהויז טוט ער אן אויף די הויז. ס'איז פארקערט. דאס זעלבע איז אז מ'דאווענט דאס וואס מ'דארף דאווענען אין די פראנט דאווענט מען נאכדעם צום סוף. איינע פון די בענעפיטס וואס איך האב פון דעם וואס איך דאווען אין די שול וואו איך דאווען איז אז דארטן זיבענע דאווענט מען און ביז צען נאך זיבן געט מען צייט צו דאווענען פארן דאווענען. און מען הייבט ערשט אן הודו צען נאך זיבן, דאס הייסט ס'איז דא גוטע צען מינוט, למעשה ס'איז איינע פון די זאכן וואס מען דארף זען, ס'איז אויכעט מוזנח, אסאך מענטשן האבן זיך גענומען מעביר סדרה זיין ווייל כ'האב אזוי מעורר געווען, וויל מעורר זיין פארן עולם, מען דארף אנהייבן צו לערנען די איזהו מקומן, די גאנצע זאך קודם הייבט זיך דארטן אן פונעם.

ביי אונז איז דאס אויך געזאגט געווארן, ס'איז נישט א זאך וואס דאס איז נאר געווען אמאל. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין מדרש רבה אין ויקרא פרק ד' ווערט געברענגט פארוואס הייבט מען אן מיט קליינע קינדער צו לערנען תורת כהנים, פארוואס הייבט מען נישט אן מיט בראשית? זאגט דער מדרש שהתינוקות טהורין, די תינוקות זענען ריין, והקרבנות טהורין, די קרבנות זענען אויך ריין, יבואו טהורין ויתעסקו בטהורין, ס'זאל קומען די קינדערלעך וואס זענען ריין און זאלן עוסק זיין אין די קרבנות. וועגן דעם איז א מורא'דיגע חיוב אז מ'זאל, ווי מ'זאגט, ס'קומט דאך יעצט די סדרה, זאל עס מעורר זיין אפילו פאר די גרויסע מענטשן אויכעט אז מ'דארף אנהייבן צו לערנען די אלע זאכן יעצט. די גמרא זאגט אין מסכת מגילה דף לב עמוד א', אמר רב אמי, זאגט רב אמי, אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץ, ווען נישט מעמדות, געווען אנשי מעמד ס'דא היינט סוף נאך יעדן תהילים'ל איז דא די מעמדות וואס מ'זאגט וואס מ'האט מקריב געווען און די לווים האבן געזינגען ס'איז די גאנצע זאך פונקטליך דאס ווען נישט דאס וואלט די וועלט נישט געהאט קיין קיום שנאמר וואס עס שטייט אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי דאס א פסוק אין ירמי' קפיטל לג פסוק כה וכתיב און ס'שטייט אויך ויאמר ה' אלקים במה אדע כי אירשנה.

די בית המקדש איז אינגאנצן געשטאנען אכט הונדערט און דרייסיג יאר, און עס איז געווען זייער אסאך יארן וואס אינגאנצן נישט געווען קיין בית המקדש, די בית המקדש אליינס איז שוין חרוב באלד צוויי טויזנט יאר, סאו בקיצור וואס וועט דעמאלטס זיין איז דאס איז געווען וואס אברהם אבינו האט געפרעגט דעם אייבערשטן, בזמן שבית המקדש קיים פארשטיי איך בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם, אמר לו האט ער אים געזאגט כבר תיקנתי להם סדר קרבנות. דער אייבערשטער זאגט, כ'האב געמאכט א סדר פון קרבנות, כל זמן שקוראים בהם ווען מ'וועט ליינען דערין מעלה אני עליהם כאילו מקריבים לפני קרבן, וועל איך פאר די אידן מעלה זיין אזוי ווי מ'האט געמאכט א קרבן, ומוחל אני על כל עוונותיהם. איך ווייס למשל אין סאטמאר נעמט מען ארויס שלש עשרה מידות די תורה, מ'ליינט ויקרא, אה, ווי איך האב געלערנט אין סאטמאר האט מען עס געטון, איך בין געקומען אויף וויזשניץ, אה, כ'האב זיי געזאגט פון אזא זאך, זיי זענען אינגאנצן, זיי האבן נישט געהערט פון אזא זאך, נאר ס'האט זיי אזוי געפאלן. ווייל איך האב זיי געוויזן ס'דא חסידישע ספרים וואס רעדן דערפון, ס'האט זיי אזוי געפאלן אז מ'האט עס אויך אנגעהויבן צו טון, אבער אויב איך געדענק קלאר איז זיי האבן בכלל נישט געוויסט אז מ'נעמט ארויס א ספר תורה און מ'ליינט די קרבנות, זאל הייסן כאילו מ'איז מקריב די קרבנות, גראדע איך הער ס'איז א מער א סאנזער מנהג צו ווי אזוי, איך ווייס נישט איך קען מיך נישט אזוי אויס אין די זאכן, אבער על כל פנים ס'איז נישט נאר איינמאל אין יאר געמאכט, ס'איז געמאכט א יעדן טאג ווען דו זאגסט, א איד האט זיך פארזינדיגט פארן אייבערשטן, ער זאגט א קרבן עולה, ברענגט ער דעם אייבערשטן א קרבן. און מיטן גאנצן הארץ אז ער זאגט עס, איז אזוי ווי ער האט מקריב געווען יעצט א קרבן, דער אייבערשטער איז אים מוחל. יעצט, שטייט אין ספר רבינו בחיי, ויקרא קאפיטל ז' פסוק ל ג, אז מען מיינט נישט, איך זאג ענק נאך דעם לשון, אין לומר שתהיה הכוונה שיהגה ויגרוס לשון הפרשה בפסוקיה הערומים בלבד, מען מיינט נישט אז ער זאל ליינען פון חומש אזוי ווי מען ליינט טאקע ווען ס'קומט פאר יום כיפור ליינט מען אז סתם מען זאגט אפ די פסוק. מבלי שיתבונן בפירושם, און ער זאל נישט מתבונן זיין אינעם פירוש, זאגט דער רבינו בחיי, ניין דאס מיינט מען נישט דאס, ניין ניין, ס'מיינט מען זאל טאקע לערנען אלע זאכן ארום און ארום, און ביים דאווענען איז עס מורא'דיג מסודר, חטאת הציבור והיחיד, העולה, שלמים, און אזוי ווייטער, ס'זאגט דיר פונקטליך וואו מ'האט עס געשאכטן און ווען מ'האט עס געשאכטן און אלעס. יעצט רש י שרייבט די זעלבע אין מנחות, כל העוסק בתורת חטאת, זאגט רש י א מורא'דיג ווארט, כגון סדר, קדשים דמיירי בהלכות עבודה, נישט סתם אז ער געבט א זאג א משנה'לע, ער טאקע זאל וויסן וואס אויף וואס ער לערנט, עס קומט אויס פון דעם אז מען ברויך זייער שטארק לערנען, אפילו יונגעלייט אויכעט, נישט נאר יונגלעך אין חדר און נישט נאר בחורים, נאר יעדער. יעצט דער הייליגער רמב ם ברענגט, איך ברענג עס, איך זאג עס נאר בקיצור, ער זאגט ראוי לאדם להתעסק בדברי הקרבנות, א מענטש דארף מתעסק זיין בדברי הקרבנות, ולשאת ולתת בהם, ער זאל נושא ונותן זיין, לערנען דאס, ולא יאמר און ער זאל נישט זאגן, הרי הן דברים שאין צורך להם בזמן הזה, וואס ברויך איך דאס האבן בזמן הזה, ס'דען דא א בית המקדש, ס'דען דא קרבנות היינט, ניין ניין דו דארפסט אויך מקריב זיין. כמו שאומרים רוב בני אדם זאגט דער רמב ם אזוי ווי רוב מענטשן זאגן וואס פעלט עס מיר אויס, אזוי זאגט ער אין פירוש המשניות סוף מסכת מנחות. יעצט דער רבינו משה מקיצי, דאס איז אין די הקדמה פונעם סמג אין חלק ב', זאגט ער אזוי, ויש מהמון עם שאומרים, ס'איז דא מענטשן וואס זאגן מה לנו ולמצוות סדר קדשים, וואס האב איך מיט סדר קדשים, שאין נוהגין בזמן הזה, אל יאמר אדם כן, א מענטש זאל דאס נישט זאגן כי המצוות אשר ציוה אדון העולם ווייל די מצוות וואס דער הער פון די וועלט האט. אונז באפוילן יש לידע יסודותיהם מוז מען קענען זייערע פונדאמענטן. אף ע פ שאינם צריכים עתה כאטשיג יעצט ברויך מען עס נישט כי על כל המצוות נצטוו ולמדתם אותם אויף יעדע מצוה איז שייך ולמדתם אותם יעצט פאר ער האט אנגעהויבן פאר די רמב ם האט אנגעהויבן מפרש צו זיין די סדר המשנה פון קדשים זאגט די רמב ם אזוי ראוי לדבר דבר בחלקי הקרבנות ולכלול מניניהם. ס'איז זייער גוט אז מ'זאל. אויסרעדן אלע חלקים פון די קרבנות. און מען זאל אויך רעדן פון זייער צאל. און ער זאגט אזוי, ואשר הביאני לכך, וואס האט מיך צוגעברענגט, זאגט דער רמב ם, וואס האט מיך צוגעברענגט צו דעם, עם היות חלקיהם דבר מבורר, ווייל די אלע זייערע חלקים איז דאך מבורר, דא א קדשי קדשים קדשים קלים ווי מען שפריצט די בלוט, וכולו מפסוקי התורה, אלעס איז פון חומש, ואי אפשר לחדש בהם ולא לדקדק. קענסט דעם נישט מחדש זיין און נישט מדקדק זיין מאכן אייגענע קל וחומר'ס ווייל אלעס איז ארויסגעשריבן. היות וענינים הזה רצוני לומר ענין הקרבנות כבר אבד בעוונותינו הרבים כאטשיג ס'שטייט קלאר ארויס אין די תורה אבער ליידער איז עס בעוונותינו הרבים פארלוירן געווארן די קרבנות ואין משגיחין בו אלא מעט מבני אדם זייער ווייניג מענטשן זענען משגיח אויף דעם ואין זכרם מורגל אצל שום אדם די הלכות פון די קרבנות איז נישט מורגל כמעט ביי קיין שום מענטש נישט, ואפילו נשא ונתן בו אפילו ווען איינער לערנט דערין איז ער אויך נישט מורגל לפי שאין שם מעשה לקיים ההרגל, ס'איז נישטא א מעשה זאל מקיים זיין דעם הרגל, די געוואוינהייט, למשל תפילין טוסטו אן יעדן טאג ביסטו געוואוינט, דו ווייסט מ'מאכט א קשר מיט אהער אלעס ווייסטו, אבער א זאך וואס דו האסט געלערנט אזוי ווי מ'זאגט וויבאלד ס'איז נישטא קיין הרגל ווערט עס פארגעסן. ואין שואל ואין דורש ואין מבקש על שום דבר מהם, קיינער נישט אינטערעסירט, מען רעדט נישט דערפון, כל עיקר מען רעדט נישט דערפון גארנישט, עד שנשתווה בו החכם הגדול, עם הסכל מן ההמון, אפילו דער טיפש מיטן גרעסטן חכם זענען גלייך אין דעם, רוב התלמידים אינם יודעים מן הקרבנות, אפילו מה שנאמר בהם פסוקים רבים, אפילו ס'שטייט אסאך פסוקים. סאו זאגט דער רמבם אז מ'זאל זייער זייער ווען מ'זאגט נעמען די זאך אין די הענט יעצט. עס איז דא די רמבן די וואך אין די סדרה אין קפיטל א' אין ויקרא קפיטל א' פסוק ט' זאגט ער אזוי די טעם פון די קרבנות איז זאגט ער אז עס איז דא דריי זאכן עס איז דא מחשבה דיבור און מעשה וועגן דעם האט דער אייבישטער געהייסן אז טאמער איינער איז חלילה נכשל געווארן מיט א חטא ברענגט ער א קרבן און ער איז זיך סומך ער ליינט זיך אן אויפן קרבן. כדי, די סמיכה איז געמאכט כדי דער אייבערשטער זאל אים מוחל זיין אויף מעשה ידיו, אזוי ווי מ'האמער דאך געזאגט ס'איז דא מחשבה דיבור און מעשה איז אויף מעשה איז די סמיכה מכפר, נאכדעם ויתוודה בפיו דאס איז דער דיבור שיכפר לו על אמרי פיו דער אייבערשטער זאל אים מוחל זיין אויף אלעם וואס ער האט גערעדט, און נאכדעם וישרוף באש הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאווה, ממילא דאס איז די מחשבות דעם דער אייבישטער מוחל אויף די מחשבות ליבו. זאגט דער רמבן, דער אייבישטער האט אויך געהייסן אז מען זאל שפריצן דאס בלוט אויפן מזבח, כדי שישים ליבו דער מענטש זאל טוהן צו זיין הארץ, שמן הדין היה ראוי לו שישפוך דמו, מען וואלט געדארפט דעם מענטשנ'ס בלוט פארגיסן, וישרוף גופו על חטאיו און מען זאל אים פארברענען זיין גוף. אלא שהבורא ברוב חסדיו מקבל ממנו את הקרבן כתמורה, דער אייבערשטער נעמט ברוב חסדיו נעמט ער די בהמה דעם קרבן אזוי ווי א אויף טשענדזש אן עקסטשענדזש שיהיה שיהיה נפש תחת נפש ודם הקרבן תחת דמו, דאס איז דער ענין. פון די קרבנות. יעצט ווען א מענטש זאגט קרבנות ערליך און ער איז מקריב א קרבן, ט'עם דער אייבישטער מוחל זיין, ווייל ס'איז אזוי ווי דער אייבישטער האט גענומען יעצט דעם קרבן, דעם בלוט פונעם קרבן, און ס'פארברענען דעם קרבן שטאט'ן מענטש. יעצט, ס'איז געווען א צייט אז דער הייליגער חפץ חיים האט געהאט א גאנצן מואוומענט אז מ'זאל לערנען עניני קרבנות און עניני מקדש, ווייל דער חפץ חיים האט געטענה'ט משיח העט קומען, ער אליין איז אויך געווען א כהן, הע הע, דאך נישט וויסן וואס צו טוהן ביי די עבודה, ווער העט אונז זאגן? הע, אליהו הנביא העט קומען פון הימל זאגן, תורה לא בשמים היא, אונז מוז מיר עס דא קענען, און מ'איז געווען גרייט, ס'איז דא היינט אויך אין ארץ ישראל, ס'הייסט כולל קדשים, מען לערנט קדשים, יעצט זאגט דער הייליגער חפץ חיים, הנה כלל ישראל מאמינים בביאת המשיח ושיבא אליהו הנביא לבשרנו מקודם על ביאתו, כלל ישראל ווייסט. און גלייבט אז משיח העט קומען און אליהו הנביא העט קומען מבשר זיין די גאולה פארדעם. און בכל תפילה ותפילה אנו מתפללים אל השם ביי יעדע תפילה בעט מען דעם אייבערשטן שישלח לנו משיח צדקינו ושיבנה בית המקדש במהרה בימינו תכלית הנרצה מבנין בית המקדש היא, די תכלית איז אז מ'זאל דער אייבערשטער זאל שוין בויען דעם בית המקדש פארוואס שיתגלה לנו כבוד השם. די תכלית אז מ'זאל בויען די בית המקדש ס'זאל מתגלה זיין די כבוד השם, כמו שהיה במקדש מלפנים אזוי ווי ס'איז געווען ביים מקדש, ס'איז געווען די עשרה נסים און אזוי ווייטער, ס'איז אראפגעקומען א דמות אריה וואס האט אויפגעגעסן די קרבנות ווען ס'האט זיך פארברענט, ס'איז געווען מורא'דיגע גילויים, ושנקריב אונז זאל מיר אויך מקריב זיין קרבנות כמו שכתוב בתורה. בזה אנו מתפללים בברכת המיוחד בשמונה עשרה והשב את העבודה לדביר ביתך, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ווען מען לאזט אויס די שמונה עשרה זאגט מען אויך יהי רצון מפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקינו בתורתך ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות, פרויען זאגן דאס אויך נאכן לעכט צינדן און נאכדעם ווען זיי טובל'ן זיך און זיי ווערן ריין, דאס איז די העכסטע תפילה וואס יעדער בעט. ביי די העכסטע צייט פון הייליגקייט איז און נאכדעם זאגט מען וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים זאגט ער כללו של דבר אין לנו שום תפילה ובקשה שאנו מתפללים על ביאת המשיח צדקינו שלא בא הכוונה והעיקר שנוכל להקריב סדר הקרבנות כמו שכתוב בתורה נישט דא קיינמאל ווען זעמיר מתפלל אויף ביאת המשיח זאל נישט זיין די כוונה און די עיקר אז מען זאל קענען צוריק האבן דעם בית המקדש אז מען זאל קענען מקריב זיין קרבנות אזוי ווי ס'שטייט אין די תורה. זאגט ער והנה ידוע שבעב... שעבודת הקרבנות צריכה כהונה. וזר פסול לעבודה און א זר איז פסול צו טוהן די עבודה. א זר מיינט מען איינער וואס איז נישט קיין כהן, ער טאר נישט טוהן קיין עבודה. זאגט ער אזוי, ולו יהיה, ווען ס'זאל היינט געשעהן, שיבא אליהו וגם משיח צדקינו בימינו, לאמיר זאגן, דער אייבערשטער אונז העלפן מיט משיח קודם זאל קומען אליהו הנביא מבשר זיין די גאולה נאכדעם זאל קומען משיח זאגט ער הלא יהיה צורך להתחיל תיכף בענין הקרבנות ושאר עבודה שבמקדש דארף מען דאך שוין אנהייבן די מ'וועט אנהייבן צו בויען א בית המקדש מ'וועט אנהייבן ס'וועט שוין ס'וועט אראפקומען א בית המקדש פון הימל מ'וועט נישט דארפן אפילו בויען אבער מ'דארף אנהייבן צוצוגרייטן די קרבנות. ולזה הלא נחוצים לנו כהנים דארף מען האבן כהנים. שידעו דיני הקרבנות. ובלא כהנים אין לנו תועלת בבניין בית המקדש, אן קיין כהנים האב איך גארנישט פונעם בויען די בית המקדש, אזוי זאגט דער הייליגער חפץ חיים, ס'איז דא נאר איין קלייניקייט, דער חפץ חיים זאגט אז מ'מוז האבן כהנים, איז דער אמת איז מ'דארף אדער אויך האבן נאך א זאך אויכעט, ווייל ס'שטייט פון אר"י הקדוש אז דער אייבישטער וועט צוריקגעבן, די כהונה פאר די בכורים. כ'ווייס נישט פונקטליך וויאזוי דאס וועט אויסהאלטן להלכה צו די כהנים וועלן אויך בלייבן צו ס'וועט צוקומען אז די בכורים וועלן ווידער צוריק באקומען זייער שטעלע, איך קען מיך נישט אין דעם אויס, נאר נאכדעם וואס ס'איז געווען די מעשה פון דעם עגל און די בני לוי האבן מקדש געווען קידוש השם האט דער אייבערשטער געגעבן אז זיי זאלן האבן די כהונה. יעצט זאגט דער אר"י הקדוש אז משיח וועט קומען וועט עס צוריקקומען, ס'דארף אויך זעהן דער וואס איז א בכור זאל עס אויכעט לערנען, נישט נאר כהנים. און כלל ישראל דארף עס אויך לערנען ווייל עטס מוזן וויסן געוויסע זאכן וויאזוי מען ברענגט די קרבנות און אזוי ווייטער. יעצט זאגט ער ווייטער דער הייליגער חפץ חיים אחי ורעי עלינו להתכונן בכל מה דאפשר בידיעת הקודש והמקדש אונז דארף מיר זיך צוגרייטן אין ידיעת הקודש והמקדש ובפרט הכהנים והלוויים עליהם המצוה והחובה הזאת ביותר שאת שהם יהיו הנתבעים ראשונים, פון זיי וועט דער אייבערשטער מאנען מדוע לא הכינו עצמכם לעבודת הקרבנות, וגם הישראלים די אידן התלמידי חכמים צריכים לדעת דיני הקרבנות כדי שיהיה לכהנים ממי לשאול, אז די כהנים זאלן האבן פון וועם צו פרעגן, כמו שהיה מלפנים מאת סנהדרין יושבי לשכת הגזית. דעמאלטס וועט אויך זיין סנהדרין לשכת הגזית, וגם כשיבא אליהו הנביא ימצא הרבה כהנים בתוככי ישראל הם שנתערבו במשך הגלות המר הזה, וועט טרעפן אסאך כהנים וואס זענען אויסגעמישט געווארן מיט די ישראלים, שטייט אין די גמרא מסכת פסחים אז ווען א כהן נעמט א ישראל איז זייער גוט, ווייל דעמאלטס קומט צו כהנים, טאמער א. ישראל נעמט א כהנת איז דער זיווג איז נישט עולה יפה, פארוואס? ווייל אהרן הכהן איז ברוגז אז מ'נעמט ארויס זיינע קינדער פון די קדושה. צו היינט איז דאס אויך שייך צו נישט? מסתם נישט, ווייל קודם כל שידוכים איז זייער שווער, ס'איז פיקוח נפש, און נאכדעם אבער נאכנישט זיכער אז יענער איז א כהן אויך נישט. ס'איז אויך איינע פון די זאכן, א מענטש זאגט ער איז א כהן, נעמט אויף די חזקה, אבער ווי זיכער מ'איז ווייס איך נישט. גרויסע צדיקים, דער ווילנער גאון האט זיך געלאזט פודה זיין ביי יעדן מענטש וואס ער האט געזאגט ער איז א כהן, אבער על כל פנים צו וועגן דעם זאל קיינער נישט אפהאלטן זיך מיט א שידוך, ווייל אהרן הכהן וועט ברוגז זיין, ווייל טאמער גייט דורך אכצן יאר צו צוואנציג יאר צו מען ווערט שוין פינף און צוואנציג, מען קומט צו צו געוויסע מכשולות און צו זרע לבטלה און צו אלע אנדערע עבירות, דעמאלס ווערט דער אייבערשטער ברוגז, סאו דארף מען זען אז מען זאל טון שידוכים, איך זאג עס נאר סתם אזוי, אויב מען קען זיך מונע זיין פון נישט ארויסצונעמען אהרן'ס קינדער לחולין זאל מען אבאכט געבן, ווייל אהרן הכהן ווערט ברוגז. היוצא לנו מדברינו זאגט דער הייליגער חפץ חיים, החובה עלינו להכין את עצמנו בלימוד דיני המקדש הקודש והמקדש ועניני קרבנות כדי שנוכל להתראות לפני משיח צדקינו און זאלמער זיך קענען באווייזן פאר משיח צדקינו ולא נבוש ממנו מזאל זיך נישט שעמען מזאל זאגן יא איך האב עס געלערנט איך קען ואז נוכל באמת לתבוע מהקדוש ברוך הוא טאמער מען גרייט זיך צו קען מען אונז באמת מאנען פון אייבערשטן שישלח לנו משיח צדקינו פארוואס ווייל כי כבר אנו מוכנים לביאותו אונז זעמער שוין גרייט צו ביאת המשיח. ואז בודאי ישלח לנו את אליהו הנביא משיח צדקינו במהרה בימינו אמן. אונטערגעשריבן אין דעם בריוו ישראל מאיר הכהן מראדין בעל המחבר ספר חפץ חיים און משנה ברורה. דאס איז א מורא'דיגער שיינער בריוו וואס דער הייליגער חפץ חיים שרייבט עס א קריאה קדושה אז מען זאל לערנען דיני הקודש והמקדש ועניין הקרבנות. שוין יעצט אז די קינדערלעך גייען אנהייבן צו לערנען ויקרא, עס איז זייער שיין, ס'דא היינט אזויפיל חיבורים מיט פיקטשערס מיט אלעם, מיט ס'דא טשארטס, זייער שיין, אז מען זאל אנהייבן לויט די כיתות וואס זיי פארשטייען זאל מען אנהייבן אביסל צו לערנען, מען זאל מאכן התחרות א רעיס ווער וועלעכע קלאס קען בעסער, מען זאל זיך לאזן פארהערן די אלע זאכן, ווייל באמת. אז ס'איז נישט ווי אמאל, דער רבי האט געזינגען הדק היטב היטב הדק, איז די אלע זאכן גארנישט ווערד געווען, ווייל אונז האמיר נישט געקענט, אונז האמיר נישט געוואוסט, אונז האמיר דאס אלעס געמוזט אויפפיקן ווען זעמיר שוין געווען נאך די חתונה אן אווער אוון, ואת הפדר און די פדר, ואת הפדר און און די אלע קינדער האבן געמיינט ס'איז די פודער וואס די מאמע האט, זי שמירט זיך מיט פודער, ס'איז א דזשאוק געווען וואס איז פארגעגאנגען, עס האט מען נישט געטארט צולאזן, סא עניוועי היינט איז זייער וויכטיג אז. מען זאל די אלע זאכן לערנען אין חדר, אין די זעלבע צייט איז מורא'דיג וויכטיג אז די אינגעלייט, די וואס האבן עס נישט געלערנט, זיי האבן נישט זוכה געווען צו קענען די אלע זאכן, תורת כהנים, מען זאל זיך זעצן לערנען אביסל תורת כהנים, מענטשן האבן שיעורים, דעיס יענץ, אלעס איז הייליג, אבער מאכטס ענק א שיעור אביסל פון קרבנות, ס'וועט ענק זייער שטארק צוניץ קומען. כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה, כאילו הקריב חטאת און אזוי ווייטער. סא דעיס איז נאר געווען א שטיקל וועגן. די סדרה פון ויקרא, יעצט וויל איך צוקומען צו פרשת החודש, כ'וויל אויך צוקומען וועגן ניסן, ס'ווערט געברענגט דער חודש ניסן איז דער חודש ווי אידן זענען אויסגעלייזט געווארן, און אין חודש ניסן וועלן מערטשעם אידן ווערן אויסגעלייזט, דער מדרש ברענגט. פארוואס הייסט דאס ליל שימורים? ווייל דעמאלטס האט דער אייבערשטער געמאכט פאר די צדיקים גרויסע זאכן, און ער האט מציל געווען די אידן פון מצרים, חזקיהו המלך, חנניה, און מישאל ועזריה וחביריו, דניאל פון גוב אריות, און אין דעם חודש איז משיח און אליהו, וואס זיי ביידע קומען דאך צו זאגן די מבשר זיין די גאולה, און ער זאל זיין משיח זאל זיין דער גואל, איז ובו משיח ואליהו מתגדלים, זיי וואקסן אין דעם חודש, זאגט דער מדרש שנאמר וואס עס שטייט א פסוק אין ישעיה קפיטל כ א פסוק י ב, אמר שומר אתא בוקר וגם לילה, כך. מצפים משעמדה אדום, פון ווען אדום איז אויפגעשטאנען, אמר הקדוש ברוך הוא, דער אייבערשטער האט געזאגט הסימן הזה יהיה בידכם, עטס האטס דאך מורא אז אדום איז אויפגעשטאנען, וויל איך ענק זאגן, איך געב ענק א סימן וואס דאס זאל זיין אין ענקער הענט, ביום שעשיתי לכם תשועה, אין דעם טאג וואס איך האב ענק געמאכט א תשועה, ובאותו לילה היו יודעים שאני גואלכם, דעמאלטס נאכט, עט עטס וויסן אז איך בין דער וואס איך לייז דיך אויס, דאס מיינט מען אין ניסן, מען רעדט פון פסח ביי די נאכט. יעצט קומט אויס לויט דעם מדרש אז די אלע ניסים וואס איז געשעהן מיט חזקיהו מלך יהודה, חנניה מישאל ועזריה, דניאל, אלעס איז געווען פסח ביינאכט. יעצט לעתיד לבוא וועט אויך זיין ענקער גאולה פסח ביינאכט. יעצט. ס'דא נאך א מדרש און די מדרש זאגט דבר אחר החודש הזה לכם הדא הוא דכתיב אשרי הגוי אשר השם אלוקיו משבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו פון ווען דער אייבערשטער האט אויסגעוועלט אין זיין וועלט קבע בו ראשי חדשים האט ער געמאכט ראשי חדשים ושנים און יארן וכשבחר ביעקב ובניו ווען ער האט אויסגעוועלט יעקב און זיינע קינדער קבע בו ראשי חדשים של גאולה. האט ער זיי געזאגט דער ראש חודש פון גאולה שבו נגאל ישראל ממצרים ובו עתידים ליגואל, ווען די אידן זענען אנגעברייט געווען אויסגעלייזט ווערן פון מצרים, און אויכעט ווען משיח עט קומען דעמאלטס וועט מען אונז אויך אויסלייזן, שנאמר וואס עס שטייט אין פסוק אין מיכה קאפיטל ז' פסוק ט ו כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות אזוי ווי ווען אונז האט ארויס פון מצרים האב איך ענק געוויזן נפלאות אזוי וועל איך ענק ווייזן ווען משיח עט קומען ובו און דעמאלטס נולד יצחק ובו און דעמאלטס נעקד איז יצחק אבינו האט מען אים געפירט צו די עקידה ובו קיבל יעקב את הברכה דעמאלטס האט יעקב גענומען די ברכה אין דעם איז דא מדרשות חלוקות ווייל ס'דא וואס האלט אז ס'איז געווען גאר ראש השנה. אין דעם דעם זוהר וואס אונז זאגן מיר פאר תקיעת שופר רעדט מען דארטן פון די זאכן פון יעקב אבינו מיט די ברכות אין דעם א מחלוקת אין די מדרשים אבער ס'איז דא מדרשים וואס האלטן אז דאס איז געווען יעצט פסח ביינאכט באלד עט עטס הערן פון פרקי דרבי אליעזר וועל איך נאכזאגן ובו רמז להם לישראל שהוא ראש להם לתשועה ווייל אייבישטער האט אונז געזאגט אז דאס וועט זיין דער הויפט דער קאפ פאר א תשועה, שנאמר וואס עס שטייט ראשון הוא לכם לחדשי השנה, אזוי ברענגט דער מדרש רבה אין שמות רבה פרשה ט ו קפיטל י א, וכן ובפרקי דרבי אליעזר די זעלבע שטייט אין פרקי דרבי אליעזר פרק ל ב, אמרה רבקה ליעקב, רבקה האט גערופן יעקב אבינו און ער זאל אויסכאפן די ברכות האט זי אים געזאגט, בני מיין קינד מיין טייער קינד הלילה הזה.

בניך ליגאל מידי שעבוד, וועט זיי דער אייבערשטער אויסלייזן פון שעבוד, דערפאר האט ער געזאגט, גיי כאפ די ברכות, און זי האט אים אויך געזאגט הלילה הזה עתידין לומר שירה, כלל ישראל וועט אייביג זאגן שירה פארן אייבערשטן די נאכט, דאס איז די נאכט פון פסח, יעצט לכאורה דארף מען אביסל פארשטיין. און אונז זאג מיר יעדן טאג אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. לכאורה דאס א דער אני מאמין זעהט אויס ווי ס'איז א סתירה צו די מדרשים אז ניסן נגאלו ובניסן עתידים ליגאל, ווייל דא זאגסטו דאך יעדן טאג האף איך אז ער וועט קומען, און דא זאגסטו נאר אין ניסן, סאו וואס איז דאס די זאך פון חודש ניסן וואס דא שטייט שבו עתידין ליגאל, דאס איז דאך די גאולה העתידה אויף דעם זאגן מיר דאך אונז בביאת המשיח, יעצט אין שלחן ערוך אין אורח חיים סימן ת כ ט סעיף ב ווערט גע'פסק'נט אין נופלים על פניהם בכל חודש ניסן אין אומרים צדקתך בשבת במנחה ואין מספידין בו, מען פאלט נישט. קיין תחנון גאנץ חודש ניסן, מען זאגט נישט קיין צדקתך בשבת במנחה, מען איז נישט מספיד, ואין מתענין בו, און מען פאסט נישט. חודש ניסן איז דער חודש פונעם יאר וואס א גאנצער חודש איז א יום טוב, פארוואס? ווייל מען איז נישט מספיד און מען פאסט נישט און מען זאגט נישט קיין תחנון. יעצט וואס איז דער ענין פון חודש ניסן? לאידך גיסא געפין מיר אונז אבער נאך א זאך אז די בכורות פאסטן יא ערב פסח. וואס איז דאס? איז עס יא א יום טוב איז עס נישט א יום טוב? יעצט אין מסכת ראש השנה דף י א עמוד א ווערט געברענגט א מחלוקת, באקאנטע מחלוקת צווישן רב לעזער און צווישן רב שיע, ווען איז באשאפן געווארן די וועלט? רב לעזער זאגט אז אין תשרי, און דער רב שיע זאגט אז בניסן. די גמרא זאגט והאידנא אזוי זענען מיר מתפלל כרב לעזער מען זאגט זה היום תחילת מעשיך יעצט. און פון סלאנימער אין ספר נתיבות שלום פרשת החודש ברענגט ער דארטן א מורא'דיגן רב חיים וויטאל, רב חיים וויטאל פרעגט א קשיא למאי נפקא מינה א גאנצע מחלוקת רב לעזער מיט רב שיע'ן א זאך וואס דאס איז נישט נוגע, ס'איז דאך מאי דהוה הוה, וועם איז אינטערעסאנט צו ס'איז געווען ניסן צו ס'איז געווען תשרי? אונז ווייס מיר אז די חדשים ווערן אנגערופן חודש הראשון ניסן אין די תורה אויף אלע אנדערע זאכן, אבער וואס איז מיר א חילוק ווען ס'איז באשאפן געווארן? און נאך מער, די נתיבות שלום פרעגט נאך מער, אונז ווייס מיר דאך אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ביי יעדע מחלוקת, איז אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אזוי ברענגט די גמרא אין עירובין דף י"ג עמוד ב', איז וואס גייט דא פאר מיט די מחלוקת? זאגט ער א מורא'דיגע זאך, ער ברענגט א שפת אמת אין פרשת החודש, זאגט ער אזוי, כי תשרי ראש השנה לשנה, תשרי איז די ראש השנה פאר די יאר, דאס מיינט היא התחדשות השנה על פי דרך הטבע, בדרך הטבע ווערט א נייע יאר, ובניסן איז ראש השנה למלכים. למלכי ישראל, אזוי שטייט אין די גמרא מסכת ראש השנה דף ג' עמוד א' זאגט ער והיינו בני ישראל שנקראו בני מלכים שהם בני חורין משעבוד הסטרא אחרא שאינם תחת הטבע, קומט אויס אז ניסן איז די ראש השנה וואס דאס איז העכער פון טבע, ס'איז ראש השנה למלכים, יעצט אין ספר שם משמואל ברענגט ער נאך מער אין פרשת ויקרא. שרייבט ער אזוי, ולא פליגי ס'איז נישט קיין מחלוקת צווישן רבי אליעזר און רבי יהושע כי אלו ואלו דברי אלקים חיים, דהיינו, כמו שיש עולם וסדר הטבע, אזוי ווי ס'איז דא א וועלט מיט א סדר הטבע, כמו כן יש עולם וסדר ניסי, ס'איז דא אן עולם מיט טבע און ס'איז דא אן עולם מיט ניסים, עולם הטבע נברא בתשרי, ואילו עולם הניסי נברא בניסן, די ניסים זענען באשאפן געווארן אין חודש ניסן. דאס איז דער חודש פון די ניסים. יעצט תשרי איז ראש השנה לשנה, דאס איז ראש השנה התחדשות פון די טבע, און התחדשות דאס איז מיועד פאר די גאנצע וועלט, ניסן איז ראש השנה התחדשות מהלך של ניסים, והתחדשות זו מיוחדת רק לעם ישראל דאס איז נאר פאר אידישע קינדער, וועגן דעם זאגט די תורה החודש הזה. איז לכם, נאר פאר ענק, נישט פאר די גאנצע וועלט און נישט פאר די גוים, און וועגן דעם האט מען קובע געווען אז דאס איז ראש השנה למלכים, ווייל א מלך איז דאך פורץ גדר, ער גייט העכער די טבע. יעצט אין הייליגן קדושת לוי אין פרשת בוא שטייט אזוי, הכלל, שה' יתברך עושה רצון יראיו, דער אייבערשטער טוט די רצון פון זיינע יראים. כמו שישראל רוצים שהשם יתברך ינהג בכל עולמות, אזוי ווי אידישע קינדער ווילן דאך אז כביכול אז דער אייבערשטער זאל פירן אלע עולמות, די זעלבע אויכעט, כן כביכול, הערט ווערטער פון הייליגן קדושת לוי, כן כביכול, השם יתברך מתנהג עצמו עם כל העולמות בחסד וברחמים, ווייל וויבאלד די אידן זענען ממליך דעם אייבערשטן, איז דער אייבערשטער פירט זיי לויט וויאזוי די אידן וואס האבן אים ממליך געווען וואס מ'גייט מיט זיי מיט חסד און רחמים וזה הרמז החודש הזה לכם כי בראש חודש ניסן מתחדש השפע על כל השנה ודבר החודש בנקל לעשות בו כרצונו מען קען טוהן לויט וויאזוי מען וויל ווייל פון דעמאלטס קומט אן די שפע וזה החודש התחדשות השפע היא לכם כרצונכם לויט וויאזוי כלל ישראל וויל. כן יתקדש בכל העולמות. יעצט קומט אויס לויט דעם קדושת לוי אז חודש ניסן איז א בחינה אזוי ווי ראש השנה איז מתחדש צו זיין די וועלט איז חודש ניסן זאל מתחדש זיין די אלע ניסים און אין דעם חודש זענען די אידן די מלכים כביכול און דורך זייער עבודה און זייער תפילה מאכן זיי דער אייבערשטער זאל זיך פירן בחסד וברחמים. יעצט זאגט ווייטער דער נתיבות שלום לויטן סדר. איז ראשית חכמה יראת השם. אויב איז דא א איד וואס ער געט זיך א קוק אום ווי אלט ער איז און וואס ער האט שוין געזינדיגט אלץ און אז ער וועט אנהייבן מיט מדת היראה און אז דער אייבערשטער וועט אים באצאלן פאר אלע זיינע שלעכטע מעשים, אזא מענטש פאלט גראד אריין אין ייאוש, ער קען נישט אנהייבן אפילו. זאגט אים דער אייבערשטער איך גיב דיר א חודש וואס דאס וועט זיין בבחינת אהבה, לויט ווי דו העסט מיך ממליך זיין אויף אלע עולמות לויט אזוי וועל איך דיר געבן אהבה. און ועל כל פשעים תכסה אהבה, דאס איז א פסוק אין משלי קפיטל י פסוק י ב, דעמאלטס קענסטו צוקומען אז אפילו ווען דו האסט געזינדיגט, וויפיל דו האסט געזינדיגט, טאמער דו הייבסט אן יעצט מיט ממליך זיין דעם אייבערשטן כאטשיג וויאזוי דו זעסט אויס, עסטו זען פון דיר אליינס אז דו וועסט צוקומען צו א נאנטקייט צום אייבערשטן מחמת אהבה, נאכדעם וועט שוין צוקומען יראה, אבער דו האסט שוין תשובה געטון מחמת אהבה, עט שוין די יראה נישט זיין אזוי אז זאלסט זיך אזוי דערשרעקן. זאלסט אזוי מורא האבן. מורא האבן דארף מען פארן אייבערשטן, נאר נישט ווייל דו האסט נעבעך אזויפיל געזינדיגט, מורא די אמת'ע יראה איז בגין דאיהו רב ושליט. יעצט, ס'ווערט אויך געברענגט אז פסח, ס'ווערט געברענגט אזוי, דער טור ברענגט אין אורח חיים סימן תי ז, שמעתי מאחי הרב יהודה, אזוי ברענגט דער טור, אז. דער טעם פארוואס פרויען מאכן נישט קיין מלאכה ראש חודש, ווייל די מועדות איז נתקן געווארן כנגד אבות, פסח איז כנגד אברהם, אברהם שטייט לושי ועשי עוגות און פסח היה, יעצט ידוע די מידה פון אברהם אבינו איז חסד, אזוי ווי דער נביא זאגט אין מיכה קפיטל ז' פסוק כ, תתן אמת ליעקב חסד לאברהם, יעצט. אמת'דיג חסד מיט אהבה, דאס איז איינס געבינדן מיטן צווייטן, אזוי ווי דער מהרל איז מסביר אין נצח ישראל, סוף פרק יד. איז, ממילא קומט אויס אז דער חג פון פסח הייבט זיך דאך אן אין ראש חודש ניסן, וואס דאס איז כנגד אברהם אבינו, וואס דאס איז זיך מתייחד מיט מידות אהבה און חסד. ממילא דאס איז די גרויסקייט פון דעם חודש. יעצט זעמיר צוריקקומען וועגן דעם חודש ניסן. חודש ניסן, זאגט דער רבינו בחיי, שמות, י ג, קאפיטל ד, דער טעם פארוואס ס'ווערט אנגערופן חודש ניסן, אויך חודש האביב, אז ס'איז אב י ב, ס'איז דער טאטע פון די צוועלף חדשים. יעצט, אין אמת'ן, עס שטייט אין פרי צדיק אין חלק ב' אין פרק החודש אות ו, זאגט ער, פארוואס זאגט מען נישט, תחילת החודש, פארוואס זאגט מען ראש חודש? ווייל דער טאג פון ראש חודש איז די ראש פונעם גאנצן חודש, זאגט ער א מורא'דיגע זאך, די גאנצע קדושה פונעם חודש איז אנגעהאנגען אינעם ראש חודש, איז ממילא די ראש חודש איז אנגעהאנגען, די גאנצע חודש ניסן איז אנגעהאנגען אין דעם ראש חודש, זאגט ער א מורא'דיגע זאך. לפי זה, אונז ווייס מיר שבת איז דא א נשמה יתירה זאגט ער ראש חודש איז דאך אויך דא, ראש חודש און שבת האבן דאך אסאך זאכן וואס איז נאנט איינס צום אנדערן, ניסן איז א גאנצן חודש דא א נשמה יתירה יעצט דער אייבערשטער האט אונז געגעבן דעם ניסן מיט אזא גרויסע הארה מיט א נשמה יתירה אז אונז זאל מיר קענען די גאנצע צייט בעטן דעם אייבערשטן אויף די גאולה. יעצט דאס וואס ס'הייסט בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאל, ניין, יעדן טאג קען מען אויסגעלייזט ווערן, נאר אין ניסן איז דער גאנצער ראש חודש מיטן גאנצן חודש איז בבחינת ראש חודש, ווייל דעמאלטס קען מען מתפלל זיין אויף די גאולה אז מ'זאל אויסגעלייזט ווערן. איז דאס איז די העכסטער חודש פונעם גאנצן יאר אויף מתפלל זיין אויף די גאולה. יעצט, די אין עבודת ישראל פון קאזשניצער מגיד מאמר ראש השנה שטייט וועגן די מחלוקת פון ר' אליעזר און ר' יהושע צי ניסן צי תשרי נברא עולם זאגט ער אזוי ואפשר לומר דמר אמר חדא מר אמר חדא ולא פליגי דהנה שני עתים וקיצים לגאולה. ס'דא צוויי עתים וקיצים, אחד על ידי מעשינו, ואחד מועד ועת לכל חפץ שקבע בוראנו יתברך. איינס דורך אונזערע מעשים און איינס איז ווען דער אייבערשטער האט עס באשליסן, כמו שאמרו חז"ל אין מסכת סנהדרין דף צדיק ח' עמוד א', זכו אחישנה, לא זכו בעתה. נמצא קומט אויס זאגט רבי אליעזר איירי, כשנזכה על ידי מעשינו הקדושים שיתייחדו העולמות, ולכך בתשרי עתידים ליגאל, היינו על ידי תשרי. ר' יהושע מיירי אפילו חס ושלום לא יזכה במעשיו. הערט אויס ווערטער, מכל מקום דבר בעתו מה טוב שיהיה ליל שמורים מששת ימי בראשית, ס'איז א ליל שמורים און ונעשה הכנה בגאולת מצרים לגאולה העתידה ובניסן עתידין ליגאל שנזכה במהרה בימינו אמן.
איז במילא איז דאך אלעס פארענטפערט. יעצט כאטש אונז ווארט מיר יעדן טאג בכל יום אז דער אייבערשטער וועט אונז אויסלייזן, אבער דאס איז נאר אז טאמער האמיר תשובה געטון אין תשרי איז עס בכל יום. זאגט אבער צו דער שם משמואל, ניסן איז אזוי גרויס אפילו מען האט נישט געהעריג נאך תשובה געטון און ס'איז נישט מיט א געהעריגע הכנה, זאגט ער אף שאנו מחכים לו בכל יום שיבוא בכל זאת תלוי בתשובה והכנה מצד כלל ישראל אבל בניסן מכיוון שהארת הגאולה מאז גאולת מצרים נשארת תמיד בתקיפו די געוואלטיגע הארה פון די גאולה בלייבט אויף פון מצרים בלייבט אויף א גאנצן חודש שטארק בזמן מוכשר לגאולה כך אנו מצפים לו בחודש זה אפילו כש אין אנו מוכנים אפילו אונז זענען נישט גרייט דערצו און ממילא איז שוין אלעס פארענטפערט. יעצט פארוואס די בכורים פאסטן יא? ס'איז זייער פשוט, ווייל די בכורים פאסטן נישט וועגן דעם ווייל זיי האבן געזינדיגט, האט נישט מיט קיין חטאים, זיי פאסטן וועגן דעם ווייל זיי זאגן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער, אזוי ווי דו האסט געמאכט א נס און דו האסט געהארגעט די מצריים און די אידן האסטו געלאזט לעבן, און און דעם טעם פארוואס דו האסט געלאזט די בכורים לעבן איז ווייל אונז דארפן דאך טון די עבודה אין בית המקדש, בעט מען דאך רבונו של עולם געב אונז שוין דעם בית המקדש, דאס איז אלס א הכנה אז מען זאל מכשיר זיין אז די גאולה זאל שוין קענען קומען אין דעם חודש. יעצט דער נתיבות שלום אין פרשת החודש זאגט דארט נאך א מורא'דיג ווארט. ניסן נגאלו ניסן עתידים ליגאל זאגט ער אזוי דהיינו שהם עתידים ליגאל באיזה מצב שהם נמצאים אפילו מ'עט זיין זינדיג אין וועלכע מצב מ'וועט נישט זיין עט מען אונז אויסלייזן אף אם אין ראויים ליגאל זאג איך נאך א נתיבות שלום וואס כ'האב נישט קיין אייגענע זאכן כי בחודש הזה מתעוררת המידה של גודל אהבת השם ואהבתו יתברך לישראל שהיא סוד הגאולה אין דעם חודש ווערט נתעורר א מורא'דיגע מידה פון אהבת השם און די ליבשאפט פונעם אייבערשטן פאר כלל ישראל, וואס דאס איז די סוד פון די גאולה, הן גאולת הכלל והן גאולת הפרט שכל יחיד יכול לצאת ממצריו בחודש הזה, יעדער יחיד קען ארויסגיין פון זיינע מצרים אין דעם חודש. יעצט דעם שבת קומט דער שבת החודש, דער שבת איז דאך אויכעט א געוואלדיגע זאך אהבת השם, דאס איז שבת און ס'איז שבת החודש וואס דאס איז די ראש פון די חדשים, און עס קומט זיך צוזאם אזא הייליגער שבת מיט די קרבנות, דארף מען זען אז מען זאל אויסנוצן די צייט פון אזא הייליגן חודש, פון אזא הייליגן ראש חודש, אז מען זאל אנהייבן צו טראכטן, וויאזוי קען איך מיך מדבק זיין צום אייבערשטן יעצט? איך האב געוואלט רעדן אביסל וועגן דעם ענין פון מחדש זיין זיך, מען רעדט דאך דא פון מחדש זיין, איך האב געוואלט מסביר זיין פארן עולם א זאך, א זאך וואס דאס איז שוין דא קען מען מחדש זיין, א זאך וואס איז נישט דא קען מען נישט מחדש זיין ווייל דאס איז נאכנישט באשאפן געווארן, ס'דארף קודם דורכגיין א יצירה און נאכדעם א התחדשות. וואס איך מיין צו זאגן איז איז אזוי, א מענטש האט אפגעזינדיגט וויפיל ער האט אפגעזינדיגט, מאכט ער זיך א חשבון, וואס בין איך, ווער בין איך, וועל איך מיך קענען אמאל ארויסדרייען פון די אלע זאכן, דער אייבערשטער האט געוויזן משה רבינו אין "החודש הזה לכם ראש חדשים", דאס איז ראש חודש, כזה ראה וקדש, משה רבינו האט עס נישט פארשטאנען. משה רבינו האט נישט פארשטאנען. איך זעה דאך די גאנצע לבנה. בעיסיקלי איז דאך די לבנה דא. ס'איז נישט אז איך האב גענומען יעצט עפעס א נייע לבנה. די לבנה איז דא, ס'איז חי וקיים. נאר וואס, לויטן עקסל וויאזוי ס'שטייט צו די וועלט, זעהסטו עס גרעסער און גרעסער און גרעסער וויאזוי ס'ווערט אלץ ביזן פיפצענטן און נאכדעם ווערט עס צוריק קלענער ווייל ס'גייט אביסל ווייטער אוועק פון די עקסלס. ס'שטייט אז אמאל האט מען עס געזעהן א גאנצן א גאנץ יאר. נאכן וואס ס'איז געווען דער מבול, האט דער אייבישטער אוועקגערוקט די עקסלס. אז די זון און די לבנה גייען יעצט אויף אנדערע עקסעלס, ממילא דעמאלטס איז באשאפן געווארן פארן מבול איז דאך נישט געווען זומער ווינטער די אלע זאכן איז נישט געווען ס'איז געווען אלעס די זעלבע טעמפערטשער די זעלבע קליימעט נאכדעם האט דער אייבערשטער אביסל געריקט די עקסעלס איז געווארן די וועלט ווייטער פון די זון זומער און נענטער ווינטער און אזוי ווייטער אזוי ווי ס'גייט. ס'איז א שמועס פאר זיך וואס איך קען נישט אריינגיין אין איין מינוט, אבער על כל פנים, דער אייבערשטער זאגט משה רבינו החודש הזה לכם ראש חדשים, זאגט משה רבינו איך פארשטיי מיך נישט, איך זעה דאך די גאנצע לבנה, וואס איז דאס, וואס איז די התחדשות דא, אה ווייל מען זעהט עס נישט אויף די וועלט, אה, האט משה רבינו יעצט געזעהן א נייע זאך, התחדשות מיינט נישט א זאך וואס איז נישט געווען אויף די וועלט און מען האט עס יעצט באשאפן. ניין, נישט דאס מיינט התחדשות. התחדשות מיינט א זאך וואס איז דא און ס'איז קאפוט און מען טוט עס צוריק ריפערבישן, דאס מיינט התחדשות. די לבנה איז ממועט געווארן ווייל ס'האט געזינדיגט, אבער ער איז דא די גאנצע צייט, ער איז נאר ווייטער פון די וועלט און נענטער פון די וועלט, און דיר דאכט זיך אז דאס איז גאר א נייע זאך, ס'איז נישט, ס'איז נאר א התחדשות, קומט צוריק אויפן זעלבן פלאץ יעדן ראש חודש, די זעלבע א מענטש, א מענטש האט געזינדיגט זאל ער וויסן. יעצט איז א צייט פון התחדשות, מען דארף זיך צוריק באנייען, דער חודש גייט דיר העלפן זיך קענען ארויסקריכן פון אלע תאוות און שלעכטע זאכן וואס דו האסט געטון, פון אלע חטאים, פון אלעם וועט עס דיר העלפן, זאלסט נאר וועלן. יעצט ס'קומט פסח איז דא א באקאנטע ניגון, כה אמר. כה אמר השם זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותיך אהבת כלולותיך יעצט דער אייבערשטער האט אונז ארויסגעצויגן פון מצרים אונז זעמיר געווען דארט עירום ועריה עס איז געקומען דארטן די מלאכים אין הימל זיי האבן געטענהט הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה און פון דעסטוועגן דאך, כאטשיג מיר האבן נאך גארנישט געהאט, מיר האבן נאכנישט גענומען די תורה, מיר זעמיר נאר געגאנגען נאך נאכן אייבערשטן, נאך משה רבינו, זאגט דער אייבערשטער, דו ווייסט, איך בענק נאך נאך די צייט, דער אייבערשטער זאגט, איך קען עס נישט פארגעסן, כה יאמר השם זכרתי לך חסד נעוריך, ביסט דאך אזוי גוט געווען, האסט דאך געפאלגט, אהבת כלולותיך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה, די מינוט פון יציאת מצרים. כאטשיג מ'איז גארנישט מיט נישט, מען גיבט זיך א דריי אויס, מען זאגט רבונו של עולם איך וויל אויך טון די זעלבע ווי דו האסט געטון דעמאלטס מיט די אידן פון מצרים, זענען געווען גארנישט, זענען געווען די נ' שערי טומאה, איך וויל מיך אויפהייבן צו דיר, זאגט דער אייבערשטער ווייס איך האב דיר זאגעט דיין וועלט, דאס איז כה יאמר השם זכרתי לך חסד נעוריך, איך וועל דאס אייביג געדענקען פאר דיר, הייב נאר אן, מאך א נייע התחלה וועסטו זען כ'וועל עס דיר אייביג געדענקען. יעצט מען קען זאגן, ס'ווערט געברענגט. אז ס'איז אלו ואלו דברי אלקים חיים מיט רב לעזער און רב שיע. ס'דא א הריון פון די וועלט, א שוואנגער, ביז ס'דא א לידה. אונז זאג מיר היום הרת עולם, דאס איז די הריון. נאכדעם איז געווען אום פסח ביי ניסן איז געווען די לידה. יעצט ווען א תינוק איז במעי אמו איז בהלו נרו עלי ראשי, ברענט ביי אים א לעכט. און ער קען טון וואס ער וויל, ער לערנט די גאנצע תורה דארט און ס'גייט אים גוט, ער האט נישט קיין שום דאגות, ער דארף נישט ארבעטן, ער דארף זיך נישט זוכן פרנסה, ער איז ווי מ'זאגט, דאס איז די בעסטע צייט, לויט ווי די גמרא איז דאס מסביר איז דאס די בעסטע צייט פון א מענטשנ'ס לעבן, די מינוט ער קומט שוין ארויס לאויר העולם הייבט זיך שוין אן. קומט שוין גראד דער בעל דבר, ס'הייבט זיך שוין אן א מעשה, אמת א מחלוקת רבי מיט אנטונינוס צו ס'איז נאך בשעת פארן געבוירן איז שוין אויך דא א יצר הרע אבער על כל פנים אפילו ווען ס'איז דא א יצר הרע ער קען עס נישט יוטילייזן ער קען נישט לויפן זינדיגן ער קען גארנישט טון ער איז איינגעשפארט ער איז מוגבל אין דעם אינעם מאמע'ס רחם נאכדעם אז ער קומט ארויס דאס איז שוין בבחינת הולדה דעמאלטס האט ער שוין א בחירה ער קען גיין רעכטס אדער לינקס ער קען גיין וועלכן וועג ער וויל. יעצט אבער דא נאך א זאך, ווען דער מענטש איז קליין האט ער נישט צו א גרויסע בחירה, ווייל ס'ווענדט זיך ווער זיין טאטע איז, ווער זיין מאמע איז, ווער ס'ציט אים אויף, פון ווי ער קומט, און אזוי ווייטער, ס'ווענדט זיך ווי ערליך די עלטערן האבן זיך אפגעהיטן בקדושה, אין עניני נדות און אזוי ווייטער, אבער על כל פנים, נאכדעם ווען ער גייט שוין דורך און ווערט שוין אביסל גרעסער, באקומט ער שוין א בחירה, ער קען גיין רעכטס און ער קען גיין לינקס. יעצט טאמער חלילה איז ער געגאנגען לינקס און ער פילט ער איז געגאנגען לינקס און ער זאגט רבונו של עולם איך וויל מיך צוריק צוריקערן צו דיר זאגט אים דער אייבערשטער כ'געב דיר חודש ניסן, חודש ניסן איז פשט ס'איז נאר א התחדשות די לבנה דא ס'ווערט א נתחדש די זעלבע אויך דו ביסט דא ביסט שוין צען עלף צוועלף יאר אלט האסט געזינדיגט האסט געטון אלע שלעכטס ניין ניין ניין דארפסט דיך נישט זארגן מאך יעצט א התחדשות גייסטו צוריק פונקט אזוי ווי דעמאלטס ווען דו ביסט געבוירן געווארן, פונקט אזוי ווי ווען ס'איז די לבנה באשאפן דאס ערשטע מאל און פון דעמאלטס איז אלץ דא אז כאטש אז כאטשיג ס'איז די זעלבע לבנה, די זעלבע קענסטו דיך באנייען פונקט אזוי ווי דעמאלטס ווען דו ביסט געקומען ביסט יצא לאויר העולם. און דאס איז דער ענין פון בניסן און בתשרי אז דעמאלטס איז די הולדה און דעמאלטס איז די הריון, אבער למעשה די אונטערשטע שורה איז אז יעצט איז דער החודש הזה לכם. מען קען אנהייבן פונקטליך אזוי ווי דו ביסט געווען אלס קליין יונגעל פאר דו האסט געזינדיגט. פסח איז א ענין פון צוריקגיין, מען גייט צוריק, מען גייט צוריק פון ווען מען איז געבוירן. ס'שטייט ווען צוויי תלמידי חכמים זיצן אינאיינעם און זיי האבן נישט ווער ס'זאל פרעגן מה נשתנה, פרעגט איינער דעם צווייטן, איי די קינדער דארפן דאך דאס פרעגן, דו ווערסט אזוי ווי א קינד כקטן שנולד דמי, דו הייבסט אן יעצט. ס'איז דא אין די ספר משך חכמה האט ער א גאנצע אריכות צו ווען א גר שנתגייר דעמאלטס ווען ער איז זיך מגייר לאמיר זאגן ער איז זיך מגייר לאמיר זאגן אין חשון צו ער זאל נישט דארפן ברענגען א קרבן פסח בזמן שבית המקדש היה קיים ווייל ביז דעמאלטס איז נישט געווען חיוב בכלל אויף אים קרבן פסח יעצט ווערט א חיוב פון אלע מצוות למעשה שלאגט ער עס אפ אבער למעשה פסח איז א ענין פון התחדשות דו ווערסט צוריק ווי א קליין קינד א תינוק בן יומו, האסט גארנישט געזינדיגט. און פון דעם קענסטו יעצט אנהייבן, און דאס איז דער החודש הזה לכם, פאר מען קומט צו צום פסח מוז קומען דער החודש הזה לכם, און וועגן דעם שטייט אויך אויף די כאן התינוקות שואלין, אז קינדער פרעגן, קינדער זענען דאך פטור פון אלע מצוות, ניין? פסח ווערט יעדער א קינד, דער טאטע ווערט א קינד, דער זיידע ווערט א קינד, מען הייבט אן א ניי בלעטל, מען געבט א וויש אפ. אלע חובות, און מען זאגט רבונו של עולם מען הייבט אן ניי, און דעמאלטס וועט דיר דער אייבערשטער העלפן אז וועסט קענען מצליח זיין. יעצט רוב מצוות אין די תורה איז אנגעבונדן זכר ליציאת מצרים, אלעס איז מצרים, וואס איז די גרויסע זאך פון מצרים? עס וואלט געווען אסאך בעסער געווען ווען מען זאגט זכר לקבלת התורה, ניין ניין ניין ניין ניין דא ליגט א סוד איום ונורא וואס יעדער דארף וויסן, ס'דא. אויף ענגליש איז דא א סעיאינג אז דאס גיין צום צען טויזענט מייל, א מענטש האט געוואקט צען טויזענט מייל האט זיך אנגעהויבן מיט די פירסט סטעפ, און טראכט ווי דו ביסט דעמאלטס געווען דארט האט זיך עס אנגעהויבן. די זעלבע דא אויך, ווען אונז האמיר אנגעהויבן צו גיין צום אייבערשטן און צו טון דעם אייבערשטנ'ס רצון זעמיר אונז געווען ואת ערום ועריה, גארנישט געהאט אויף זיך, נישט קיין זכותים, גארנישט, און פון דעסטוועגן דאך. וויבאלד אונז האמיר געזאגט אונז וויל מיר נאר גיין דינען דעם אייבערשטן, מען האט נאך נישט גערעדט פון קיין קבלת התורה, עס איז נאך געווען וועי ביאנד קבלת התורה, מען איז ארויסגעגאנגען פופצן טאג אין ניסן און ס'האט זיך געצויגן ביז קריעת ים סוף איז געווען איין און צוואנציג טאג אין ניסן, זיבן טאג שפעטער, על כל פנים, נאך דעם הערשט איז עס געווען א גאנצע אדורכגאנג ביז מען איז אנגעקומען אז מען איז צוגעקומען צו קבלת התורה וואס דאס איז געווען אין סיוון. אבער וויבאלד אז אידן האבן געזאגט איך מאך א נייע התחלה, איך בין ארויס פון פרעה'ן, ארויס פון די עבודה זרות, וויל איך טון וואס דער אייבערשטער הייסט, דאס מאכן די נייע התחלה איז אזוי געליבט ביים אייבערשטן ביקאויז דאס איז געווען די פירסט סטעפ פארווארד, ס'איז אזוי געליבט ביים אייבערשטן אז דער אייבערשטער זאגט דאס זאל איך קיין קיינמאל נישט פארגעסן, זכרתי לך חסד נעוריך. און דער אמת איז ס'האט א פשוט'ן הסבר אויך, שטעל דיר פאר ביסט שוין גוט מיטן מלך, דו ביסט שוין, קענסט שוין דעם מלך, אלעס, און דו טוסט וואס ער זאגט, נו אקעי, איז עס נארמאל? די אידן האבן נאכנישט געוואוסט דאס גוטסקייט פון אייבערשטן, די אידן האבן נאכנישט געוואוסט וואסערע תורה זיי גייען באקומען, די אידן זענען געווען שקלאף, זיי האבן נישט געוואוסט פון גארנישט, איז געקומען דער אייבערשטער און ער האט זיי ארויסגענומען, און ער האט געבעטן זאלן קומען אין מדבר, האבן זיי געזאגט יא מיר גיימער, און וויבאלד זיי האבן געזאגט מיר גיימער, זאגט דער אייבערשטער דאס זאל איך דיר נישט פארגעסן, רבותי עס קומט יעצט שבת החודש, דער אייבערשטער בעט מען זאל זיך מתחדש זיין, אביסל באנייען. דו האסט גארנישט, ביסט א שייגעץ, האסט געזינדיגט, האסט געמאכט משכב זכור, האסט בועל געווען עריות, האסט אלעס געטוהן, און אז דו וועסט אריין קוקן אין כתבי אר"י, איז שוין נישט דא קיין תשובה פאר דיר. זאגט אבער דער אייבערשטער ניין ניין ניין ניין ניין ניין, ווער נישט פארלוירן, בבחינת התחדשות, ס'קומט א חודש ניסן, וועסט דיך יעצט אונטערנעמען, איז עס אזוי ווי אלע תעניתים וסיגופים אינאיינעם. שבת קודש שטייט וויבאלד ס'איז דא א נשמה יתירה העלפט תשובה ס'זאל זיין תשובה מאהבה אזוי שטייט אין אלע ספרים דער סידורו של שבת ברענגט עס אז אפילו תשובה מיראה הייסט תשובה מאהבה ווייל די נשמה יתירה כ'האב פריער נאכגעזאגט אז גאנץ חודש ניסן האט דער מענטש א נשמה יתירה. איז אז דו האסט א נשמה יתירה, אז דו מאכסט נאר א התחדשות, דו זאגסט רבונו של עולם איך וויל גיין אויפן ריכטיגן וועג, דעמאלטס נעמט דיך שוין דער אייבערשטער אן. דער הייליגער צמח פלעגט פארן צום בעל שם הקדוש'ס ציון פלעגט ער זאגן, הייליגער באשעפער וויאזוי מען גייט און ווען מען גייט און ווי מען גייט, ווי פארשמירט מען איז און וואס מען האט אלץ שוין אפגעטון, אבער אז מען פארט אויפן ריכטיגן וועג, מען פארט צום בעל שם, נעם עס אן אז אזוי ווי דער איד האט אלע מעלות, דאך די זעלבע אויכעט אונז האמער געוואלט גיין מיטן אייבערשטן אין מדבר, האט דער אייבערשטער עס אנגענומען אזוי אז ער קען עס נישט פארגעסן, די זעלבע יעצט היינט מיט אונז אויכעט, אז אונז זעמער אין אזא חושך, און אז אונז זאגן מיר רבונו של עולם אונז וויל מיר זיין גוט און נעם עס אן, וועט דער אייבערשטער דאס גראד אננעמען אזוי ווי עס וואלט געווען תשובה מאהבה אן תעניתים אן סיגופים, נאר דו מוזט אפמאכן דיין מיינד אז ס'איז התחדשות, דו לאזט איבער די אלע אלטע דרכים, די אלע אלטע וועגן, גייסטו מער נישט. גיין אויף זיי, און דאס איז דער זכר ליציאת מצרים, נישט זכר לקבלת התורה, קבלת התורה איז שוין א פרינדזש בענעפיט נאכדעם, זכר ליציאת מצרים איז זאלסט געדענקען ווי אזוי דו ביסט געשטאנען אין מצרים, ביסט געווען ואת עירום ועריה, ביסט געווען גארנישט ווערד, און דער אייבערשטער האט געזאגט קום מיט מיר אין מדבר, און דו האסט געזאגט יא, דאס איז אזוי חשוב ביים אייבערשטן אז זכרתי לך חסד נעוריך, דאס איז דער זכר ליציאת מצרים ווען דו ביסט ארויס פון מצרים ווי גארנישט דו ביסט געווען, און דו האסט געזאגט יא הייליגער באשעפער איך גיי טון דיין רצון. אלע מצוות זענען פארבינדן מיט דעם, דאס איז דער שבת החודש וואס אונז האמיר יעצט. יעצט אויב דו'סט באמת מקבל זיין אויף דיר, אז דו גייסט טשענדזשען דיינע וועגן, און דו גייסט מאכן התחדשות, נעמט זיך צו דיר צוקומען אזא מין געוואלדיגע הארה און קדושה, אז דו וועסט אליין נישט גלייבן וואסערע עררייכונג דו האסט געקענט עררייכן.
איז דער שבת החודש איז בעיסיקלי א פאטענטשל. ס'געט דיר א אפענע טיר אז דו זאלסט קענען דיך געבן א דריי אויס, מתחדש זיין און איבערלאזן אלע אלטע דרכים און אריינקומען אין נייע דרכים און דינען דעם אייבערשטן אזוי ווי עס דארף צו זיין. יעצט, דער הייליגער ווילנער גאון זאגט א מורא'דיג ווארט, ער זאגט כשהאדם קטן, ווען א מענטש איז קליין, הוא בוטח על בוראו מאוד, פארלאט ער זיך שטארק אויפן אייבערשטן. א קינד האט נישט וואס צו עסן, דער אייבערשטער געבט פאר די מאמען אז עס זאל האבן מילך מיט אלעם, ס'איז ס'איז א מורא'דיגע זאך וויאזוי א קינד ווערט אנטוויקלט פון קליינערהייט, דער אייבערשטער וואטשט אים ווען ער טרינקט ער זאל זיך נישט חלילה דערשטיקן און דערווערגן, ער זאל נישט זיין א קריב דעט, די אלע זאכן געבט דער אייבערשטער אובאכט אויף אים, ממילא פארלאט זיך דאס קינד נאר אויפן אייבערשטן. יעצט וועגן דעם. מנהיגו הקדוש ברוך הוא טוט אים דער אייבערשטער פירן בהשגחה פרטית ועצומה, מיט א מורא'דיגן השגחה פרטית און מיט א שטארקן, זאגט ער, אבער כשיגדל ווען ער ווערט גרויס, בוטח בעצמו, פארלאט ער זיך אויף זיך, ער קען, ער העט זיך אייננעמען, ער העט נאך אנהאלטן, ער גייט פארדינען געלט. ממילא והשגחה מועטת מאליו ווערט די השגחה פון זיך אליינס ווייניגער און ווייניגער. זאגט דער גאון ועל זה היו הכרובים כרביא, ס'איז געווען, די פנימער איז געווען ווי קליינע קינדער. זאגט ער ווייסט פארוואס? להיות שהקטנים הוא קיום השכינה, ווייל די שכינה איז דארטן וואו ס'איז דא א קליין פנימל, ווייל א קליין קינד פארלאזט זיך אויפן אייבערשטן, איז במילא. דאס קינד פארלאט זיך אז דער אייבערשטער נעמט אים אויף זיינע הענט און דער אייבערשטער פירט אים, וועגן דעם ווען עס קומט יעצט אזא הייליגע מאמענט און דער אייבערשטער גיבט אונז צוריק, אזוי ווי עס איז געווען איינער האט געהייסן מאדזשעלאן ער האט געזוכט די פאונטען אוו יוט מען זאל צוריק יונגער ווערן, דער אייבערשטער ברענגט אונז צוריק אזוי ווי אונז זעמיר געווען קינדער און ער גייט אונז געבן די זעלבע השגחה פרטית ועצומה אזוי ווי אונז זעמיר געווען קינדער. און אונז זעמיר אלע צוריק נאכאמאל קינדער, יעצט קינדער מיינט מען נישט חלילה מען ווערט א בעיבי, קינדער מיינט מען אין דעם רעספעקט אז אונז האמיר דעם זעלבן בחינה, אזוי ווי א קינד וואס עס שטייט יעצט איז ער געבוירן געווארן און ער קען זיך מחדש זיין ער קען גיין אדער רעכטס אדער ער קען גיין לינקס ער האט זיין טשויס, און טאמער נעמט ער אויף זיך אז ער זעהט יעצט כאטשיג ער איז דורך אזויפיל יארן זעהט ער אז ער איז שלעכט געגאנגען ער זעהט. ער איז אריינגעזינקען אין קנאה, אין תאווה, אין כבוד, אין כעס, אין שלעכטע מידות, אין באליידיגן מענטשן, און ער זאגט רבונו של עולם עד כאן, איך הייב אן פון יעצט א נייעם סיסטעם, דעמאלטס געבט אים דער אייבערשטער די זעלבע השגחה פרטית ועצום אזוי ווי ער געבט פאר אלע קליינע קינדער, ווייל ער ווארפט זיך ארויף אויפן אייבערשטן, השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך, ער ווארפט זיך ארויף אינגאנצן אויפן אייבערשטן, יעצט מיט דעם איז אויך פארשטענדיג. גמרא, די גמרא זאגט, פני משה איז כפני חמה, פני יהושע איז כפני לבנה. משה רבינו איז געווען נתקשה משה, ווייל די גמרא זאגט, און אין חומש שטייט ארויס, אז ואתה משה מלקח שמים ממך כי אם לירא, פרעגט די גמרא, אטו יראה מילתא זוטרתא היא, ענפערט די גמרא, אין לגבי משה איז עס א קליינע זאך. סא משה רבינו האט נישט פארשטאנען וויאזוי קען אויסקומען א מציאות אז א איד זאל דארפן זיך נאכאמאל מתחדש זיין די התחדשות? מילא אז משה רבינו האט עס נישט געקענט פארשטיין ווי א איד קען זינדיגן, האט ער געזאגט רבונו של עולם נתקשה משה, ווען דער אייבערשטער האט אים געזאגט אז החודש הזה לכם ראש חדשים אז די לבנה ווערט באנייט. ממילא איז נתקשה משה, סא פני יהושע כפני לבנה, פני יהושע איז אזוי ווי פני לבנה, די לבנה איז דא די גאנצע צייט נאר ס'מוז זיך מתחדש זיין, און ממילא זאגט דער אייבערשטער פאר משה רבינו, דו קענסט נישט אריינפירן די אידן אויף ארץ ישראל, ווייל לויט דיין בחינה, לויט דיין מדריגה, מ'וועט זיך נישט קענען מתחדש זיין, עט זיין חלילה א כליה פאר כלל ישראל. איז דו וואס זאגט אים דער אייבערשטער אתה לא תעבור, דו קענסט נישט דורכגיין, אבער ביי יהושע זאגט אים דער אייבערשטער כי אתה תא כי הוא יעבור והוא ינחיל, פארוואס? ווייל דער אייבערשטער האט אונז געגעבן די מין זאך אז אונז זאל מיר זיך קענען מחדש זיין יעצט. די וואך געפאלט זיך ראש חודש פון ניסן, די זעלבע ווי אין פרשת החודש. דאס איז די פשט אז ס'קומט זיך אינאיינעם א שבת קודש וואס דאס איז זכר ליציאת מצרים, דאס ווייזט אויף חידוש. און עס קומט זיך אויכעט די חידוש הלבנה וואס דאס ווייזט אויף חידוש. און ס'קומט זיך אויכעט ויהי ביום השמיני, דאס איז דאך געווען שמיני למילואים אז מ'האט מחדש געווען די משכן, מ'האט אויפגעשטעלט די משכן. האט עס אויפגעשטעלט, צענומען, נאכאמאל אויפגעשטעלט צו צענומען. און מ'האט עס צו צענומען און אויפגעשטעלט און צענומען און אויפגעשטעלט און יעצט איז עס געבליבן שטיין ווייזט דאך דאס אויך אויף חידוש. נישט אז ס'איז געווען א נייער משכן יעדעס מאל, ס'איז דער זעלבער משכן מען האט עס צו צענומען און אויפגעשטעלט. האט אונז דער אייבערשטער מיט דעם געוויזן אז ס'קומט זיך צאם די אלע חידושים. און פני יהושע כפני לבנה, אז דער אייבערשטער וויל אז דווקא יהושע זאל אריינפירן אויף ארץ ישראל אז אידן זאלן קענען תשובה טון טאמער זינדיגן זיי, און דאס איז די געוואלדיגע זאך פון דעם שבת קודש וואס ס'קומט יעצט, און דער אייבערשטער זאל העלפן יעדער זאל עס אויסנוצן אזוי ווי עס דארף צו זיין, אפמאכן זיין מיינד, כ'האב געזינדיגט, איך גיי מער נישט זינדיגן. כ'האב געטוהן א שכות זרע לבטלה משכב זכר, כ'האב געוואוינט מיט נקבות, די מיידלעך זאלן וויסן, זיי האבן געזינדיגט, זיי זענען געווען נדות, זיי נדות דאורייתא, זיי זענען כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה, בפרט נאך א מיידל, זי איז אסור געווען, זי האט געטוהן די גרעסטע זינד, פרויען וואס האבן געטשיעט אויף די מענער, ס'האט זיך געטוהן דא א גאנץ געמישעכטס, ס'איז געווען סווינגערס, מ'האט זיך מחליף געווען נשותיהם, אלעס זנות קענסטו יעצט אפשטעלן. אידן אין מצרים זענען געווען אין די ערגסטע זנות וואס איז דא, און וואס געדענקט דער אייבערשטער פון זיי אז זיי האבן געוואלט גיין מיטן אייבערשטן אין די מדבר, מען רעדט נאך נישט פון קבלת התורה, מען רעדט נאר פון גיין מיטן אייבערשטן, פון התחדשות. קינדערלעך האטס א פרייליכן שבת, און יוזטס אויס דעם שבת געהעריג, און יעדער זאל זוכה זיין ארויסצוקריכן פון אלע זיינע חטאים און פגמים. און טאמער מ'עט זיך אונטערנעמען, עט ענק דער אייבישטער אליינס אויסלייזן. אן קיין יסורים און אן קיין סיגופים. ס'עט קומען צו אזא מין מצב ווי יעדער איינער עט זוכה זיין צו פילן די הארה פונעם שבת החודש, און נאכדעם פון דעם ניסן, און פון די יציאת מצרים די ניסים. רש"י זאגט אין מגילה אז אדר איז פול מיט מצוות, זאגט רש"י, ס'איז די מגילה און אויכעט דער פסח, די פורים מיט פסח דאס איז איינס, דאס איז אלעס מחדש זיין זיך און תשובה צו טוהן, אזוי ווי די אידן האבן תשובה געטוהן נאכדעם וואס זיי האבן שוין געהאט א גזירת כליון אין די צייט פון אחשורוש, אפילו ס'איז שוין חלילה דא א גזירת כליון אויף יעדן, אפילו מ'האט שוין אפגעזינדיגט אזאלעכע איסורי כריתות ומיתות בית דין. רבותי, קענטס ענק יעצט שטעלן אן די רייט טרעק זיך אונטערצונעמען? אז מען וועט עס מער נישט טון, מען הייבט אן א התחדשות און דער אייבערשטער העט ענק אלעס מוחל זיין און סייעתא דשמיא העט ענק אלע באגלייטן, און דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל שוין הערן דעם קול פון משיח, בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל במהרה בימינו אמן.